דארט ביי יוסף ער שטייט דארט ער רעדט מיט זיינע ברידער און האלט האט מען דארט זיי צוריק געברענגט זיי האבן געגנבעט זיין בעכער נישט געגנבעט יא געגנבעט איז געווען איינס און א צווייטע דער וואס האט געגנבעט זאל מען האלטן אזוי זאך גייט זיך אפ כאפן אלע פון זיי און פיניש דען מען סטאפט

אז ס'טוט זיך א מעשה און געגאנגען מיט א בעכער. קאנטיניו אן קראס קאונטי פארקוועי פאר טו מיילס. און אבער וואס יהודה'ס פאוער איז געווען אז ער האט געקומען מיט א נייע מעשה, איך גיי קאנטראלירן די נארעטיוו, די מעשה האט נישט צוטון דא מיט א בעכער, נישט דאס, נישט דא רעדט מען, דא רעדט מען פון נעבעך א טאטע מיט זיין זון וואס מ'האט אוועקגעשיקט, מ'האט אוועקגעשלעפט.

אז ס'איז דא א בעכער וואס מ'האט געגנב'עט וואס מען דארף חוקר זיין ווער דארף עס טוהן, איים גאנא טעל יו די סטארי, די סטארי איז אזוי, אדני שאל את עבדיו, מען גיבט די יש לנו אב זקן, און ס'דא א זוהן אדער צוויי זוהן, יוסף, בנימין, ס'טוט זיך א גאנצע מעשה, דעט איים גאנא טעל יו די סטארי, סאו דעטס די פירסט פוינט אוו מלכות יהודה וואס אסאך מדרשים און אדער אנדערע שטעלן.

דא טוט זיך א טאטע מיט א זון, איך בין דאך דער זון, איך מוז, מ'קען שוין נישט ווייטער שפילן די געים אז דא איז א גניבה מיט א מיט א קעניג פון מצרים. אבער אויך מער בעומק איז דא, דורך דעם וואס יהודה האט גענומען די אינישיעטיוו און עס גע איבערגענומען די מעשה, האט ער אמת'דיג גורם געווען מען זאל זיך אנהויבן אריין צו זען וויאזוי די גאנצע זאך, סיי די מכירת יוסף, סיי וואס יוסף אליינס האט געזאגט מן הסתם דער גרעסטע איזשביצע פסוק אין די גאנצע תורה איז ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי למחיה שלחני אלהים לפניכם דאס הייסט זייט נישט ברוגז וואס אל תעצבו זיי האבן זיך געטון א שרעקליכע זאך זיי האבן געהאט פארקויפט זייער ברודער ניין זייט נישט ברוגז ווייל זעסט אז אין די ענד פון די מעשה ווערט נתגלה אז אלעס איז געווען האט דער אייבערשטער געשיקט למחיה שלחני להחיות עם רב.

די אמת'דיגע, אזוי ווי אין די מעשה פון פון יוסף, ס'מיינט די די אמת'דיגע לימוד פון דעם איז נישט דווקא ביי ביי די תריג מצוות תריג עבירות, ס'איז אסאך מער, אסאך מער און אסאך טיפער, ביי זאכן וואס זענען לאו דווקא חלק משולחן ערוך, אבער אדער אפילו זענען יא אבער ס'איז נישט די פוינט, די פוי סא אפילו אז למשל א מענטש האט געמאכט א א דעסיזשען אין זיין לייף, ס'איז געווען א ריזיגע טעות די דעסיזשען, ס'איז געווען אן עבירה דעסיזשען, איך האב חתונה געהאט מיט די ריכטיגע מענטש.

און ס'איז דא ענליכע זאכן ביי רבי עקיבא, בס ה די פוינט איז אז ווען א מענטש קומט אן צו די פלאץ אזוי ווי אין שטאט מיין משל וואס קומט אן צו דעם מיט א מיט א חטא איז עס נישט בטעות, נישט נאר ס'איז נישט בטעות נאר מ'דארף טאקע מאכן נאכאמאל די עבירה בדרך של היתר, בדרך של היתר קען מיינען ממש בדרך של היתר אזוי ווי יענער תלמיד ממש מ'האט מגייר געווען, מ'האט תשובה געטון און ממש חתונה געהאט בדרך היתר. אדער ס'מיינט אז שפעטער אין יענעם מצב ווערט עס א ווערט עס א היתר, ס'קען ווערן א אונס אדער א היתכנות אדער וואס ס'זאל נאר זיין, און דער איזשביצער אין א שפעטערדיגער שטיקל וואס וועט זייט צו דא ברענגט ברענגט מעשה'ס למשל אין אברהם אבינו ווי אויך אין אפאר משלים פון משה רבינו פון אברהם אבינו תורה וואס איז מפרש אזוי אז מ'האט געדארפט טון א צווייטע מאל די זעלבע חטא ממש וואס אבער די צווייטע מאל זעט מען אז ס'הייסט נישט קיין חטא ווייל די צווייטע מאל